איז די דיני התורה א יעדע רוב הענינים וואס מען דארף מאכן דערפון א חפצא דמצוה אדער א חפצא דקדושה אדער בכללות טון דערמיט א מצוה דארף דאס זיין דווקא פון ענינים של חולין נישט מען מעג נעמען א ענין של קדשים און דערמיט מאכן א קרבן שלמים וכיוצא בזה דארט איז ער קיין בעל הבית נישט קרבן שלמים בכלל אדם כי יקריב מכם קרבן להוויה איז דער פירוש פון מכם בפשטות איז דאך מן הבקר און מן הצאן און מן הכבשים און די אלע דריי ענינים וואס ער רעכנט אויס דארף דאך דאס זיין בשלימות איז דאס ווען דאס איז דווקא פון חולין און אט די חולין פארקויפט ער זיי אין אן אנדערע רשות און אויף דרוף זאגט דער רמב ם אז אזוי ווערט דער ענין פון מכירה

וויאזוי א איד פירט דורך שליחותו בעלמא דין, אויף לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, אז מען מאכט פון די תחתונים וואס זיי זענען תחתונים, איז דורך איינע פון די דריי אופני עבודה, אדער דורך אהבה, אדער דורך יראה, אדער דורך תפארת, וואס דאס איז דריי אופנים וואס כסף און שטר און חזקה, איז ער קויפט ער זיי און נעמט ער זיי פון. התחתון שאין תחתון למטה הימנו, און ער מאכט דערפון א חפץ דמצוה אדער א חפץ דקדושה אדער א מצוה אליין און כמדובר כמה פעמים דורך די דריי אופנים, אדער דורך ואהבת את הוויה אלקיך דורך אהבה וואס אבער אויכעט כולל אין זיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל.

איז דאס אויכעט דורך דריי עניינים, און אויכעט אין עבודה זיינען די דריי אופני חלקים, חילוקים אין עבודה כמדובר כמה פעמים, ביז ווי דאס ווערט אויכעט פון א ענין, בדוגמא ווי דאס איז בנוגע צו א קידוש אישה, וואס דער עיקר ענין קידושין איז דאך המקדש את עם ישראל על ידי חופה וקידושין,

כמדובר כמה פעמים על דרך ווי ס'איז אויכעט בנוגע צו מכירה, בפשטות בין אדם לחבירו איז דאס אויכעט דורך די דריי אופנים פון כסף און שטר און חזקה, און ווער איז אויכעט מחלק אין דרוף אז ס'דארף זיין א מעשה וואס איז געווען א מעשה וואס האט מועיל געווען ס'האט עפעס אויפגעטון, אט דעמאלט איז מען על ידי המעשה איז מען דאס קונה.

קונה אדער פתח ונעל דעמאלט איז דאס קונה, און מען זאגט איינע פון די טעמים בזה אניט קען זיין אז דאס וואס ער פארשליסט איז גאר צוליב א זייטיגע זאך כדי אפצוהיטן דעם אייבערשטנ'ס נכסים, בנמשל זאגט מען אז דאס איז ניט מספיק, ס'דארף זיין דווקא אז דאס זאל זיין נראה ונדגש אז דאס האט א שייכות מיט דעם, מיט עולם הזה התחתון, און מיט דברים תחתונים,